דינסטאג לך, ווען מען לערנט די פינף פסוקים דינסטאג האט מען אינזין אז דאס אקעגן די היי פון די מילוי היי היי פונעם ערשטן היי פונעם שם נון בית איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות נפש פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה ויהי און ס'איז געווען כאשר הקריב. ווען אברהם האט גענענט לבוא מצרימה אנצוקומען קיין מצרים, ויאמר האט ער געזאגט אל שרה אשתו צו זיין פרוי שרה, הנה נא ידעתי, איך בין יעצט געוואר געווארן, יעצט ווייס איך, כי אישה יפת מראה את, אז דו ביסט א פרוי מיט א שיינע אויסזען. זאגט רשי הנה נא ידעתי, מדרש אגדה, עד עכשיו לא הכיר בה, ביז יעצט האט ער נישט געקענט איר שיינקייט מתוך צניעות שבשניהם, ווייל זענען ביידע זיך געפירט אזוי באשיידן, און ווי די מפרשים זאגן אז אברהם האט זיכער מקיים געווען כל התורה כולה און אויך דאס וואס עס שטייט אסור לקדש אישה עד שיראנה, ממילא פאר די חתונה האט ער איר זיכער געזען, נאר לא הכיר בה, ער האט נישט געוואוסט אז די שיינקייט פון דעמאלטס איז געבליבן אויכעט אויף די עלטערע יארן. ועכשיו, אבער יעצט, הכיר בה האט ער יא דערקענט איר שיינקייט על ידי מעשה, וואס איז געווען די מעשה? שפעטער אין זוהר עמיר לערנען אז עפעס האט זיך אויפגעדעקט ביי איר, ממילא האט ער געזען איר שיינקייט. אין מדרש תנחומא שטייט אז זענען פארביי געגאנגען א וואסער, און אברהם האט געזען די געשטאלט פון שרה שפיגלט זיך אפ און ס'שיינט אזוי ווי די זון. דבר אחר זאגט רשי נאך א פשט אויף הנה נא ידעתי. מנהג העולם די סדר פון די וועלט איז שעל ידי טורח הדרך דורך די מוטשעניש פונעם וועג אדם מתבזה א מענטש ווערט פארשעמט און ער זעט נישט אויס אזוי שיין ווי פארדעם וזאת אבער זי שרה עמדה ביופיה זי איז געבליבן מיט איר שיינקייט לויט דעם איז די פשט הנה נא ידעתי יעצט בין איך געוואר געווארן אז דאס איז א אמת'ע שיינקייט וואס גייט נישט אוועק אפילו מיטן טלטול הדרך ופשיטו של מקרה ברענגט רשי די פשוט'ע פשט איז אז באמת האט ער שוין לאנג געוואוסט הנה נא מיינט הגיע השעה שיש לדאוג על יופיך, יעצט איז אנגעקומען די צייט וואס מען דארף דאגה'נען און טון עפעס פעולות וועגן דיין שיינקייט. ידעתי מיינט איך ווייס שוין זה ימים רבים, פון לאנגע צייטן, כי יפת מראה את, נאר וואס דען, ועכשיו אנו באים בין אנשים שחורים ומכוערים, מען קומט אן צווישן שווארצע און שמוציגע מענטשן, אחיהם של כושים, די ברידער פון די כושים וואס זיי זענען גאר טונקעלע, א גאר טונקעלע פאלק, ולא הורגלו באישה יפה, ממילא דארף מען נעמען שריט. ודומה לו ברענגט רש"י א ראיה צו די פשט וואס ער זאגט יעצט אז מען טיילט אפ הנה נא פון ידעתי, הנה נא מיינט אז מען דארף יעצט נעמען שריט, און ידעתי מיינט כ'האב שוין לאנג געוואוסט, ברענגט ער א ראיה פון הנה נא אדוני סורו נא, דארט טייטשט מען אויך, דער רש"י זאגט דארט אויפן פלאץ, הנה נא אדוני מיינט אז מען דארף עפעס טוען זיך צו באהאלטן פון די אנשי סדום אז זיי זאלן נישט געוואר ווערן אז זיי זענען געקומען, און פאר דעם, סורו נא, זאל מען זיך אפקערן פונעם ריכטיגן וועג און גיין צו זיין הויז דורך א אומוועג. זאגט דער תרגום, והוה כד קריב למיעל למצרים ואמר לשרי אתתיה הא כען ידעית ארי אתתא שפירת חיזו את. זאגט דער פסוק ווייטער, והיה און ס'וועט זיין כי יראו אותך המצרים, אז די מצרים וועלן דיך זען ואמרי און זיי וועלן זאגן אשתו זאת, זיי וועלן זאגן אויף אברהם אז דאס איז זיין פרוי, והרגו אותי, וועלן זיי מיך הרג'ענען ואותך יחיו און דיר וועלן זיי לאזן לעבן. זאגן די ראשונים, לכאורה, בני נח זענען אויך געווען מצווה אויף שפיכת דמים, פונקט ווי אויף די איסור פון אשת איש, נו וואס וועלן זיי אויפטון אז זיי וועלן הרג'ענען אברהם? זאגן זיי אז ס'איז מער ניחא געווען פאר די גוים עובר צו זיין איין מאל אויף שפיכת דמים און אוועק הרג'נען דעם מאן, ווי איידער מ'זאל אים לאזן לעבן און יעדע מאל עובר זיין אויף די איסור פון אשת איש. זאגט די חזקוני אז פאר דעם האט אברהם געבעטן פון שרה ווי וועט מען זען ווייטער אז זי זאל זאגן אז ער איז איר א ברודער, מיינענדיג דערמיט ארויסצוברענגען אז באמת איז זי א אשת איש. אבער זיי וועלן גארנישט אויפטון פון דעם וואס זיי וועלן אים הרג'ענען, ווייל איר מאן געפינט זיך ערגעץ אנדערש און זיי ווייסן נישט וואו ס'איז, וועט זי בלייבן א אשת איש, און זיי וועלן נישט קענען וואוינען מיט איר. זאגט דער תרגום, ויהי, כד יחזון יתיך מצראי ויימרון אתתיה דא ויקטלון יתי ויתיך יקיימון. זאגט דער פסוק ווייטער. אמרי נא אחותי את, זאג יעצט אז דו ביסט מיין שוועסטער, למען ייטב לי בעבורך, כדי ס'זאל מיר גוט זיין וועגן דיר, מען זאל מיר געבן מתנות ווי רשי זאגט, וחיתה נפשי בגללך, און מיין זעהל זאל קענען בלייבן לעבן דורך דיר. זאגט רשי למען ייטב לי בעבורך יתנו לי מתנות. שטעלן זיך די מפרשים, מען זעהט דאך אז אברהם האט נישט געוואלט נעמען קיין מתנות, שפעטער אין די סדרה פון די מלך סדום, פארוואס דא האט ער יא מסכים געווען צו נעמען מתנות? מאכן זיי א חילוק צווישן ארץ ישראל און חוץ לארץ, אין ארץ ישראל דארט ווי די מעשה פון סדום, האט ער נישט געוואלט נעמען קיין מתנות ווייל דער אייבערשטער האט אים צוגעזאגט ואברכך בממון, האט ער נישט געוואלט נעמען פון אנדערע מענטשן קיין מתנות, אבער דא איז ער געווען אין חוץ לארץ וואס דא האט ער געהאלטן גייט נישט אן די ברכה, האט ער יא געקענט באשטיין צו נעמען מתנות. זאגט די תרגום אמרי כען אחתי את בדיל דייטב לי בדיליך, ותתקיים נפשי בפתגמיכי. זאגט די פסוק ויהי עס איז געווען כבוא אברם מצרימה ווען אברהם איז אנגעקומען קיין מצרים ויראו המצרים את האישה כי יפה היא מאוד די מצרים האבן געזען די פרוי אז זי איז זייער שיין זאגט רש י ויהי כבוא אברם מצרימה שטעלט זיך רש י היה לו לומר כבואם מצרימה דארף ווען זאגן אז זענען ביידע געקומען קיין מצרים זאגן די מפרשים הגם אנהייב סדר איז א גאנצע צייט געשטאנען נאר אברהם ויסע, ויעתק, א גאנצע צייט נאר וואס אברהם האט געטון, ווייל ער איז געווען דער ראש המשפחה און אלעס האט זיך געוואנדן אין אים, אבער דא וויבאלד מען גייט אנהייבן רעדן פון שרי, אז מען האט איר געזען, וואלט יא געדארפט שטיין אז ביידע זענען אנגעקומען, פארוואס שטייט אז נאר אברהם איז געקומען? זאגט רש י, אלא למד, שהטמין אותה בתיבה, מען זעט פון דא אז ער האט איר באהאלטן אין א קאסטן אז מען זאל איר נישט באמערקן, ועל ידי שתבעו את המכס, זיי האבן געמאנט די שטייערן און געוואלט זען וואס ער ברענגט אלץ אריין, פתחו וראו אותה האבן זיי געעפנט די קאסטן און איר באמערקט. זאגט דער תרגום, והוה כד על אברם למצרים, וחזו מצראי ית אתתא, ארי שפירא היא לחדא. זאגט דער פסוק, ויראו אותה שרי פרעה, די הערן פון פרעה האבן איר געזען, ויהללו אותה צווישן זיך, אל פרעה, אז זי פאסט ווען פאר פרעה. ותקח האשה בית פרעה, און זי איז טאקע גענומען געווארן צו די שטוב פון פרעה, זאגט רש י ויהללו אותה אל פרעה, הללוה ביניהם, זיי האבן איר געלויבט צווישן זיך, לומר צו זאגן הגונה זו למלך, זי איז פאסיג פארן קעניג. זאגט די תרגום וחזו יתה רברבי פרעה, ושבחו יתה לפרעה, ואדברת אתתא לבית פרעה. זאגט ישעיה הנביא, קאפיטל מ א, איש את רעהו יעזורו. לויט ווי רש י לערנט מיינט עס, די פעלקער וועלן זיך צאמנעמען, און זיי וועלן ארויסהעלפן איינער דעם אנדערן צו גיין אין מלחמה אקעגן די אידן לעתיד לבוא, ווען זיי וועלן זען די אלע ניסים וואס געשעען צו די אידן. ולאחיו יאמר חזק, פאר זיין ברודער וועט ער זאגן שטארק דיך, און קום מלחמה האלטן אקעגן די אידן. לויט ווי מען זעט ווייטער אין די פסוקים גייט עס ארויף אויף עבודה זרה אז די אלע געצן דינער הגם זיי האבן איינגעזען די גרויסע נס וואס איז געשען צו אברהם אבינו וואס ס'שטייט פארדעם אין די פסוקים אז ער איז בייגעקומען פיר גאר גרויסע מלכים וואס די פיר מלכים האבן פארדעם געהאט באזיגט פינף אנדערע מלכים זעט מען דאך זייער שטארקייט און דא איז ער אליין זיי בייגעקומען מיט נאך דרײַ הונדערט אַכצן מענטשן דאך האבן זיי נישט גענומען אין באטראכט אז דאס איז זיכער ווייל זיין באשעפער האט אים צוגעהאלפן, און אז נאר דער באשעפער איז דער אמת'ער באשעפער, און זיי זאלן זיך אפלאזן פון אלע זייערע געצן דינעריי. ווי די פסוק זאגט ווייטער, אז זיי האבן זיך אונטערגעהאלטן און נאך פעסטער אריינגעארבעט אויפצושטעלן זייערע געטשקעס. זאגט דער תרגום, גבר ית חבריה יסעדון, ולאחוהי יימר תקף. זאגט דער פסוק ויחזק חרש, דער האלצמייסטער, דער טישלער וועט מחזק זיין את צורף, דעם שמידער, דער גאלדשמידער און דער זילבערשמידער, ער וועט אים אונטערהאלטן און אים באפעסטיגן מיט די ארבעט, ער וועט אים זאגן ער זאל זיך צואיילן, און מיט פרישע כוחות אריינלייגן אין דעם געטשקע וואס מען שניידט אויס פון האלץ, און נאכדעם טוט מען עס איבערדעקן מיט גאלד אדער זילבער. מחליק פטיש, דער מענטש וואס טוט מיט א האמערל גלאט מאכן די טאסן של זהב ושל כסף וואס מען לייגט ארויף אויפן געטשקע, ער וועט מחזק זיין את הולם פעם, דער וואס גייט מיטן גרויסן האמער און ער געבט די גרויסע זעצעס אויף די שטיקער מעטאל ווען מען הייבט עס אן אויסצוארבעטן, יעדער איינער וועט מחזק זיין דעם צווייטן אז מען זאל זיך צופלייסן מיט די ארבעט. אומר לדבק טוב הוא. ער וועט זאגן פאר דעם קלעבער, דער וואס דארף אויפזוכן עפעס א גוטן שטיקל באדן וואו מען גייט דארטן ארויפשטעלן דעם געטשקע און באפעסטיגן צו די ערד, וועט ער אים זאגן, אה, דאס איז א גוט שטיקל פלאץ, דא קען מען עס אראפשטעלן. אדער דער וואס טוט צוקלעבן די בלעכן פון גאלד און זילבער אויף די האלץ פון די געטשקע, וועט ער זאגן, יא, ס'איז זייער גוט, ויחזקהו במסמרים לא ימוט, מען וועט עס באפעסטיגן מיט נעגל אז ס'זאל נישט אראפפאלן.

אז זיי דינען צו א גאט וואס קען זיך נישט אליין האלטן, מען דארף אים מיט נעגל אריינהאקן אין דער ערד, און מען דארף זיינע בלעכן באפעסטיגן אז ס'זאל נישט אראפפאלן, און ווי איז דא עפעס א קלער אז ער קען נאך אונטערהאלטן אנדערע, אז ער קען זיך נישט אליין האלטן. זאגט דער נביא, ואתה, און דו, ישראל עבדי, מיין קנעכט ישראל, יעקב, אשר בחרתיך וואס איך האב דיך אויסגעקליבן, פארוואס האב איך דיך אויסגעקליבן ווייל דו ביסט זרע אברהם אוהבי, קינדער פון מיין פריינד, מיין ליבהאבער, אברהם. זאגט דער תרגום, ואת ישראל עבדי, יעקב דאתרעיתי בך, זרעיה דאברהם רחימי, דו ביסט נישט אזוי ווי די אלע גוים, נאר דו ביסט מיין קנעכט וואס איך האב דיך אויסגעוועלט, און פאר דעם ליגט אויף מיר אז איך זאל דיר ארויסהעלפן. אשר החזקתיך, איך האב דיך אנגעכאפט מקצות הארץ פון די עקן פון די וועלט, ומאציליה, און פון אירע גרויסע, פון אירע קעניגן קראתיך האב איך דיך גערופן, כ'האב דיך גערופן זאלסט ארויסקומען פון גלות, און כ'האב דיך גערופן מיטן נאמען, און כ'האב דיך באשטימט אז דו ביסט בני בכורי ישראל. ואומר לך און איך האב דיר געזאגט עבדי אתה דו ביסט מיין קנעכט בחרתיך איך האב דיך אויסגעוועלט ולא מאסתיך איך האב דיך קיינמאל נישט פארמיאוסט אפילו די גלות ציט זיך זייער לאנג זאלסטו וויסן אז איך האב קיינמאל נישט פארמיאוסט אין דיר אנדערש ווי עשיו וואס עס שטייט ביי אים ואת עשיו שנאתי אבער יעקב און זיינע קינדער זענען אייביג באליבט ביים אייבערשטן. זאגט דער מהר"י קרא, דא קען מען אויכעט זעהן די חילוק צווישן דעם אייבערשטן און להבדיל די אלע עבודה זרות, די עבודה זרות דארף מען מאכן מיטלען אז זיי זאלן זיך קענען האלטן, זייערע דינער דארפן זיי אונטערהאלטן, און ביים אייבערשטן איז פונקט פארקערט, אשר החזקתיך, איך האלט דיך אונטער זאגט דער אייבערשטער. זאגט דער תרגום, די קרבתך מסיפי ארעא וממלכותא בחרתך, ואמרת לך עבדי את את אתרעיתי בך ולא ארחקינך. זאגט דער אייבערשטער צו כלל ישראל, אל תירא זאלסט נישט מורא האבן, כי עמך אני, איך בין מיט דיר, אפילו אינעם גלות, אל תשתע, צעגיי נישט אזוי ווי וואקס, פון פחד, כי אני אלוקיך, ווייל איך בין דיין באשעפער, אמצתּיך כ'האָב דיך געשטאַרקט מיט װערטער, אַף עזרתּיך כ'האָב דיך אױך געהאָלפֿן, אַף תּמכתּיך כ'האָב דיך אױך אונטערגעהאַלטן, בימין צדקי, מיט מײַן רעכטע האַנט װאָס טוט צדקה, אַפֿילו דו האָסט נישט געהאַט קײן זכותים, האָב איך עס געטאָן מיט מײַן צדקות. זאָגט דער מהר"י קרא, אַז דאָ שטײט אַ פּאָר לשונות אַקעגן די פּאָר גלויות, אמצתּיך.

אז דער גאנצער שמועס רעדט זיך פון שם בן נוח, מלכי צדק מלך שלם, און אברהם. דאס וואס מיר האבן געלערנט אז די אינזלען וועלן זען און זיי וועלן מורא האבן, דאס גייט ארויף אז שם האט מורא געהאט פון אברהם, אז אברהם וועט אים פירהאלטן פארוואס ער האט אויפגעשטעלט אזויפיל קינדער און אייניקלעך אומערליכע. און אברהם האט מורא געהאט פון שם, ווייל ער האט געהארגעט אזויפיל פון זיינע קינדער ביי די מלחמת ד' מלכים. און שם מיט אברהם ווערן אנגערופן איים, אינזלען, ווייל פונקט ווי די אינזלען פונעם ים זענען א דבר מסוים, אזוי זענען זיי געווען אנשים מסוימים. און דאס האבן מיר געלערנט, איש את רעהו יעזורו, גייט ארויף אויף שם, וואס ער האט ארויסגעהאלפן אברהם מיט ברכות, ער האט געזאגט ברוך אברם. און אברהם האט ארויסגעהאלפן שם מיט מתנות, ווי ס'שטייט ויתן לו מעשר מכל. דאס וואס ס'שטייט ווייטער ויחזק חרש, דאס גייט ארויף אויף שם וואס ער האט געהאלפן זיין טאטן בויען די תיבה, איז ער דאך געווען א האלצמייסטער, א טישלער, ער האט מחזק געווען דעם צורף, דאס גייט ארויף אויף אברהם וואס ער האט אויסגעלייטערט די מענטשן און ער האט זיי צוגעברענגט צו די שכינה. את הולם פעם גייט אויכעט ארויף אויף אברהם וואס ער האט צוקלאפט די אלע מלכים מיט איין קלאפ. אומר לדבק טוב הוא איז די פשט אז ער האט געזאגט אז ס'איז גוט זיך צו באהעפטן מיטן אייבערשטן פון דעם אברהם ויחזקהו שם האט מחזק געווען אברהם ער זאל ווייטער זיין דבוק אינעם אייבערשטן ער זאל נישט נאכלאזן פון זיין אמונה. זאגט די פסוק ווייטער ואתה ישראל עבדי. מה דאך אברהם, וואס ער האט נישט געשטאמט פון קיין ערליכע עלטערן, האב איך אים געטון די אלע ניסים, כל שכן דו וואס דו שטאמסט שוין פון אברהם און פון יצחק, איז זיכער אז איך וועל דיך קיינמאל נישט פארלאזן און איך וועל דיך אייביג ארויסהעלפן. זאגט שלמה המלך אין משלי, רפאות תהי לשרך, די חכמה וועט זיין א רפואה פאר דיין נאפל, וואס דארט

כבד את ה' מהונך, זיי מכבד דעם אייבערשטן פון דיין פארמעגן, ברענגט רש"י א דרש, מחננך, פון אלעס וואס דער אייבערשטער לייטזעליגט דיך, אדער אל תקרי מהונך אלא מגרונך, אז דער אייבערשטער געבט דיר א גוטע שטימע מיט דיין האלז זאלסטו עס אויסנוצן אין דאווענען פאר'ן עמוד, מכבד זיין דעם אייבערשטן מיט דיין קול. ומראשית כל תבואתך, און פון די ערשטע פון אלע דיינע תבואה זאלסטו אראפגעבן די תרומות און מעשרות. זאגט דער תרגום, יקר לאלקך מן ממונך, ומריש כלהון עללתך. זאגט דער רבינו יונה אז דער פסוק באציט זיך אויכעט אויף די ענין פון בטחון, וואס אונז האבן געלערנט אפאר פסוקים פריער, ס'איז געשטאנען בטח אל ה' בכל לבך, זאגט ער, זאלסט מכבד זיין דעם אייבערשטן פון דיין פארמעגן, אז ווען ס'קומט אויסצוגעבן אויף א מצוה זאך, אדער אויף צדקה, זאלסטו נישט קארגן, דו זאלסט נישט מורא האבן אז ס'וועט דיר פעלן פון דיין געלט דורך דעם, נאר פארזיכער דיך אויפ'ן אייבערשטן אז ער וועט דיך בענטשן, און נישט נאר ס'וועט דיר נישט פעלן, נאר ער וועט דיך צוגעבן מער און מער, ווי דער פסוק זאגט ווייטער, וימלאו אסמיך שבע, דיינע אוצרות וועלן ווערן פול מיט זעט.

ווייל אפילו א מענטש האט שוין געגעבן צדקה, און ער ווארט אז מען זאל אים צוריק געבן די ימלאו אסמיך שבע ס'זאל ווערן אנגעפילט אלע זיינע אוצרות און ס'פאסירט נישט, נאר פארקערט, ער איז ארעם, ס'גייט אים נישט גוט, זאל ער זיך שטארקן מיט די בטחון, און ער זאל נישט ממאס זיין די תוכחה פונעם אייבערשטן, ער זאל וויסן אז די גאנצע מצב וואס דער אייבערשטער האט אים יעצט געגעבן איז אויכעט נאר פאר זיין טובה, ווייל דער אייבערשטער האט אים געוואלט רייניגן פון אלע זיינע עבירות, און ער וועט באקומען א גרעסערע שכר אויף יענע וועלט. די גאנצע גוטס פון די וועלט איז גארנישט ווערד, די גאנצע לעבן פונעם מענטש אויף די וועלט איז נאר ווי א שאטן וואס גייט פארביי, און יפה שעה אחת בעולם הבא מער ווי די גאנצע לעבן אויף די וועלט. דער מענטש אליין ווייסט נישט וואס איז גוט פאר אים, דער אייבערשטער ווייסט אבער יא, ממילא דארף מען זיין צופרידן און אננעמען באהבה אלעס וואס דער אייבערשטער שענקט. זאגט דער פסוק ווייטער, כי את אשר יאהב השם, דעם וועם דער אייבערשטער האט ליב, יוכיח, טוט ער שטראפן און מוסר'ן, אבער ער מיינט נאר די טובה פון יענעם, ער וויל אז יענער זאל זיך פארבעסערן, וכאב את בן ירצה, אזוי ווי א טאטע וואס טוט זיין זוהן שטראפן, אבער ער מיינט זיין טובה, ער וויל אז די זון זאל זיין גוט, און נאכדעם טוט ער אים באוויליגן און ער געבט אים נאך מתנות און ער האט אים נאך מער ליב ווי פריער. אזוי איז ווען דער אייבערשטער געבט, חלילה, יסורן אויף א מענטש, איז נאר להיטיבו באחריתו, ער וויל אים שפעטער בעסער מאכן ווי פארדעם. זאגט דער תרגום, מטול דלמאן דרחים ליה אלקא רדי ליה, והיך אבא דרדי לבריה. רבינו יונה זאגט נאך א פשט אויף די וכאב את בן ירצה, ס'דא אמאל א טאטע וואס ער האט אפאר זין, אבער אויב איינער פון די זין האט ער מער ליב ווי די אנדערע, וועט ער יענעם מער מוסר'ן, ווייל ער וויל יענער זאל זיין בשלימות, ער זאל נישט האבן קיין שום חסרון. דאס איז די פשט ווי א טאטע פאר'ן זון וואס ער וויל אין אים, אז ער וויל אין אים מער ווי די אנדערע, וועט ער אים מער מוסר'ן ווי די אנדערע. זאגט די משנה, מסכת יבמות פרק ג', ארבעה אחים, פיר ברידער, לאמיר זיי נאמען געבן, ראובן, שמעון, לוי און יהודה, שנים מהן נשואים שתי אחיות, צוויי פון זיי, ראובן און שמעון, האבן חתונה געהאט מיט צוויי שוועסטער, רחל און לאה, ומתו הנשואים את האחיות, די ראובן און שמעון וואס האבן חתונה געהאט מיט די צוויי שוועסטער זענען געשטארבן. הרי אלו חולצות ולא מתייבמות. די רחל און לאה וואס זיי פאלן יעצט אראפ צו לוי און יהודה טאר מען נישט מייבם זיין, ווייל יעדע איינע פון זיי איז אחות זקוקתו, ווייל די שוועסטער איז דאך אויכעט מזוקק צו יבום פון איינע פון די צוויי ברודערס, ממילא מוז מען געבן חליצה אבער יבום קען מען נישט געבן. זאגט די משנה ואם קדמו וכנסו, טאמער די לוי און יהודה האבן געפעדערט, נישט געפרעגט פון בית דין, און זיי האבן חתונה געהאט מיט די רחל און לאה די צוויי שוועסטערס, יוציאו דארפן זיי אפגט'ן די צוויי פרויען. הגם אין צווייטן פרק האבן אונז געלערנט ביי א מעשה ווי ס'איז געווען צוויי מענטשן, פרעמדע מענטשן, וואס האבן מקדש געווען צוויי שוועסטערס און מען ווייסט נישט ווער ס'האט מקדש געווען וועמען, איז טאמער איינער פון די צוויי חתנים האט איין ברודער איבערגעלאזט און איינער האט איבערגעלאזט צוויי ברידער, וואס די הלכה איז אז די צוויי ברידער דארף איינער געבן חליצה און דער צווייטער יבום, האט די משנה געזאגט אבער קדמו וכנסו, אין מוציאין מידם, ווייל אפילו עס איז דא א פראבלעם פון אחות זקוקתו, אבער נאכדעם וואס ביידע זענען מייבם, פאלט למפרע אוועק די איסור פון אחות זקוקתו. קען מען דאך לכאורה דא אויך אזוי זאגן, אז בדיעבד, אויב לוי און יהודה האבן חתונה געהאט מיט די רחל און לאה, זאל אוועקפאלן די איסור פון אחות זקוקתו, ווייל ביידע האבן דאך שוין באקומען יבום. זאגט אבער די גמרא אז דא איז אנדערש, ווייל דא זענען זיי שוועגערס, ס'איז אשת אחיו, פאר לוי און אשת אחיו פאר יהודה, און וויבאלד די ערשטע רגע ווען ראובן און שמעון זענען געשטארבן זענען די צוויי פרויען געווען אסור אויף לוי און יהודה, און מיר זעהן שפעטער אין די גאנצע פרק און אין די גמרא אז וויבאלד מען איז אסור געווארן פאר די יבם איין שעה ווערן זיי שוין גערעכנט ווי אשת אחיו וואס דער ברודער האט יא געהאט א קינד. וואס די פרוי איז פטור פון יבום און זי איז אסור א איסור ערווה פון אשת אחיו שלא במקום מצוה, ממילא אנדערש ווי די מעשה אין פרק ב' וואס דארט רעדט מען פון צוויי פרעמדע פרויען וואס זיי זענען נישט געווען קיין שוועגערס וואס דארט איז נישט דא די איסור פון אשת אח, אבער דא וויבאלד ס'איז דא א איסור פון אשת אח איז אפילו קדמו וכנסו דארף מען זיך אפגט'ן. זאגט די משנה ר' אליעזר אומר אז ס'איז א מחלוקה דאס, נאר בית שמאי אומרים יקיימו, די בית שמאי וועלן האלטן אז מען קען יא בלייבן חתונה געהאט, אויב ס'איז געווען קדמו וכנסו, די בית הלל אומרים יוציאו, און די בית הלל האלטן אז מען דארף זיך אפגט'ן. ברענגט די ברטנורא אז אין די גמרא איז דא א שיטה אז מען דארף ארומדרייען די בית שמאי צו די בית הלל. ווייל געווענליך ווייסט מען איז אז די כלל איז אז די בית שמאי זענען לחומרא און די בית הלל לקולא, ממילא דארף מען אויפטוישן און זאגן אז די בית שמאי האט געהאלטן אז מען דארף זיך גט'ן, און די בית הלל האט געהאלטן אז מען קען בלייבן. און ער זאגט א אינטערעסאנטע פשט, אויף דעם ווי די גמרא דרוקט זיך אסאך מאל אויס, בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה, געווענליך טייטשט מען, אז דארט ווי די בית שמאי קריגט זיך מיט די בית הלל, ווערט עס נישט גערעכנט פאר קיין מחלוקה אפילו, און מען נעמט אן גלייך ווי די בית הלל. דא טייטשט ער עס אינטערסאנט, בית שמאי במקום בית הלל, טאמער דו טרעפסט אויף א פלאץ אז די בית שמאי האט אנגענומען די שטעלונג פון בית הלל, וואס די בית הלל זענען געווענליך מיקל און דא טרעפסטו אמאל אז די בית שמאי איז מיקל, זאלסטו וויסן, אינה משנה, די משנה איז נישט קיין ריכטיגע גירסא, מען דארף עס ארומדרייען. אויסער די משניות וואס ווערן צוגעברענגט אין מסכת עדיות וואס דארטן איז יא אויסגערעכנט אלע פלעצער ווי די בית שמאי איז מיקל יענע זענען יא ריכטיגע גרסאות אבער טאמער דו טרעפסט ערגעץ אנדערש א משנה וואס די בית שמאי איז מיקל זאלסטו וויסן אז מען דארף עס ארומדרייען און די און די ברטנורא ענדיגט צו אז אין מסכת עדיות איז יא דא א שיטה דער רבי אליעזר טאקע פון דא, ער ברענגט אראפ דארטן די בית שמאי אומרים יקיימו בית הלל אומרים יוציאו ווייל ער האט געהאלטן אז ס'איז בית שמאי לקולא און בית הלל לחומרא, אבער ביי אונז אין יבמות איז דא א שיטה פון אבא שאול אז מען דארף עס יא ארומדרייען די בית שמאי צו די בית הלל און זאגן אז לויט די בית הלל קענען זיי בלייבן און נאר לויט די בית שמאי יוציאו. משנה ב'. היתה אחת מהן אסורה על האחד איסור ערווה, אויב איינע פון די צוויי פרויען, איינע פון די צוויי שוועסטער רחל און לאה וואס זענען געווען חתונה געהאט צו ראובן און שמעון, זענען אסור אויף איינע פון די צוויי לעבן געבליבענע ברידער, לאמיר זאגן אויף לוי, באיסור ערווה, למשל זי איז געווען זיין שוויגער, זי איז זיין שוויגער'ס מאמע, אסור בה, איז ער דאך אסור מייבם צו זיין זיין ערווה, ומותר באחותה, און די שוועסטער אירע, טאמער רחל איז געווען זיין שוויגער מעג ער מייבם זיין לאה. והשני, דער צווייטער ברודער יהודה, וואס פאר אים זענען זיי ביידע אייניג מותר, איז דאך עס אחות זקוקתו, יעדע איינע פון זיי איז אחות זקוקתו, אסור בשתיהן, טאר ער נישט מיט קיינע פון זיי חתונה האבן, ער מעג נאר געבן חליצה. אויב איינע פון די פרויען איז געווען אויף איינע פון די ברידער נאר א איסור מצוה, וואס דאס הייסט ס'איז געווען א שניות לעריות, אדער ואיסור קדושה, לאמיר זאגן ס'איז געווען א גרושה און ער איז א כהן, חולצת ולא מתייבמת, ווייל ס'איז נאך אלץ אחות זקוקתו ווייל מדאורייתא מעג ער ווען גיין מייבם זיין ביידע, די קידושין איז תופס. ממילא קען ער נישט מייבם זיין קיין איינס ווייל יעדע איינע פון זיי איז אחות זקוקתו קען מען נאר געבן חליצה. משנה ג' היתה אחת מהן אסורה על זה איסור ערווה לאמיר זאגן אז רחל איז געווען אסור אויף לוי באיסור ערווה זי איז געווען זיין שוויגער והשניה און די צווייטע שוועסטער לאה וואס זי איז געווען שמעון'ס פרוי, אסורה על זה איסור ערווה, זי איז געווען אסור אויף יהודה באיסור ערווה, זי איז געווען זיין שוויגער, איז די הלכה האסורה לזה מותרת לזה, רחל וואס זי איז אסור אויף לוי איז מותר אבער פאר יהודה, והאסורה לזה, לאה, וואס זי איז אסור פאר יהודה מותרת לזה, זי מעג חתונה האבן מיט לוי, לוי איז איר מייבם, וזו היא שאמרו, אויף אזא פאל האבן די חכמים געזאגט, וואס אונז האבן געלערנט אין צווייטן פרק, אחותה, די שוועסטער פון א ערווה, כשהיא יבמתה ווען זי איז אויכעט איר שוועגערין, אז די צוויי שוועסטער האבן חתונה געהאט מיט צוויי ברידער, או חולצת או מתייבמת קען מען באקומען אדער חליצה אדער יבום ווייל ס'הייסט נישט אחות זקוקתו ווייל די אנדערע איז אסור אויף אים באיסור ערווה. משנה ד' שלושה אחים דריי ברידער ראובן שמעון און לוי שנים מהן נשואין שתי אחיות צוויי פון זיי ראובן און שמעון האבן חתונה געהאט מיט רחל און לאה צוויי שוועסטערס או אשה ובתה, אדער ראובן האט חתונה געהאט מיט א פרוי און שמעון האט חתונה געהאט מיט די פרוי'ס טאכטער, או אשה ובת בתה, או אשה ובת בנה, און יעצט זענען ראובן און שמעון געשטארבן, און די צוויי פרויען וואס זיי ביידע מעגן נישט חתונה האבן צום זעלבן מענטש, פאלן אראפ צו לוי ליבום, הרי אלו חולצות ולא מתייבמות, קענען זיי נאר באקומען חליצה און נישט קיין יבום, ווייל ס'איז אחות זקוקתו, און יעדע איינע האט א פראבלעם פארוואס מ'קען איר נישט מייבם זיין, איז מדרבנן, זאגט די תוספות יום טוב, קען מען נישט מייבם זיין, און מדאורייתא געבט מען חליצה. זאגט די משנה ור' שמעון פוטר, רבי שמעון האלט אז אין אזא פאל זענען זיי אינגאנצן פטור פון חליצה און פון יבום, ער לערנט עס ארויס פון א פסוק ואשה אל אחותה לא תקח לצרור, אויב ס'פאסירט אזא מעשה אז צוויי שוועסטער אדער די זעלבע זאך א מאמע און א טאכטער, א באבע און א אייניקל, אויב זיי פאלן ביידע אראפ צום זעלבן יבם און זיי ווערן צרות איינער פארן צווייטן אז מ'דארף זיי ביידע מייבם זיין, לא יהא לך ליקוחין לא בזו ולא בזו, מען קען נישט קיינע פון זיי נעמען, זענען אינגאנצן פטור פון חליצה און פון יבום. פירט די משנה אויס, היתה אחת מהן אסורה עליו איסור ערווה, טאמער איינע פון די צוויי פרויען איז געווען אסור אויף לוי באיסור ערווה, ס'איז געווען זיין שוויגער און דאס גלייכן, אסור בה ומותר באחותה, מעג ער מייבם זיין די אנדערע פרוי די שוועסטער, ווייל ס'איז נישט אחות זקוקתו, ווייל ער איז בכלל נישט באצווינגען, ער איז בכלל נישט צוגעבינדן צו די ערווה, ער דארף איר נישט מייבם זיין. אויב די פרוי איז נאר געווען אסור אויף לוי, איסור מצוה, או איסור קדושה, דאס הייסט א שניות לעריות, אדער א לאו פון די כהנים, חולצות, אדער א א א זי איז געווען א ממזרת און ער איז געווען א ישראל, יעדע זאך וואס איז נאר א לאו, וואס די משנה האט אויסגערעכנט אין פרק ב', חולצות ולא מתייבמות, איז די הלכה אז מען געבט נאר חליצה און נישט קיין יבום. משנה ה. שלשה אחים אויב ס'איז געווען דריי ברידער ראובן שמעון און לוי, שנים מהם נשואים שתי אחיות, ראובן און שמעון האבן חתונה געהאט צו צוויי שוועסטער רחל און לאה, ואחד מופנה דער לוי האט נאך נישט חתונה געהאט ער איז נאך פריי, מת אחד מבעלי אחיות איינער פון די וואס האבן חתונה געהאט מיט די שוועסטער איז געשטארבן לאמיר זאגן ראובן איז געשטארבן ועשה בה מופנה מאמר, איז געגאנגען לוי, ער האט געוואלט מייבם זיין, און ער האט אנגעהויבן מיט א קידושין דרבנן פון א יבם וואס ער געבט כסף אדער שטר, און דאס טוט זיי פארבינדן מיט א דרבנן'דיגע קניפ. ואחר כך מת אחיו השני, נאכדעם איז געשטארבן שמעון, דער צווייטער ברודער, וואס ער האט אויכעט געהאט חתונה געהאט מיט איינע פון די צוויי שוועסטער. בית שמאי אומרים, אשתו עמו. די פרוי וואס ער האט מקדש געווען ראובן'ס אלמנה, זי בלייבט מיט אים, ווייל דער בית שמאי האט געהאלטן אז מאמר איז זייער א שטארקע זאך, ס'מאכט ממש אז מ'זאל הייסן אזוי ווי חתונה געהאט, ממילא ווערט זי נישט אסור אויף אים אלס אחות אשתו, ווייל דעמאלטס ווען שמעון איז געשטארבן און זיין פרוי פאלט אראפ ליבום, האט ער שוין נישט קיין שום שעבוד פאר איר, און זי דארף ארויסגיין אלס אחות אשתו, ווייל די פרוי וואס ער האט געגעבן פאר איר מאמר, ווערט גערעכנט ווי אשתו. והלה, און די, די אנדערע פרוי, שמעון'ס ווייב, לאה, תצא, זי גייט ארויס, און זי איז פטור פון חליצה און פון יבום, זי קען חתונה האבן לשוק, משום אחות אשה, ווייל זי איז, לוי'ס, אחות אשה, ווייל זי איז א שוועסטער פאר זיין פרוי, פאר וועם ער האט געגעבן מאמר, וואס לויט די בית שמאי איז מאמר, א שטארקע קנין, ס'מאכט עס אז עס הייסט אזוי ווי כאשתו לכל דבר. און בית הלל אומרים, מאמר איז נאר א דרבנן'דיגע קינין, ס'איז נישט קיין געהעריגע קינין, ס'מאכט נאך נישט זיין כאשתו, ממילא קען ער נישט חתונה האבן מיט ראובן'ס אלמנה, ווייל זי איז אחות זקוקתו, ווייל די אנדערע פרוי פאלט דאך אויך אראפ פאר אים ליבום, איז מוציא את אשתו בגט ובחליצה, פאר די פרוי וואס ער האט געגעבן מאמר, מוז ער געבן א גט, צוליב די מאמר וואס ער האט זיך פארבינדן מיט איר, ער דארף איר אפהאקן מיט א גט, און נאכדעם ובחליצה, ער דארף איר געבן חליצה אז זי זאל מעגן חתונה האבן לשוק. ואשת אחיו בחליצה, און די ברודער, און די פרוי, פון זיין אנדערע ברודער, פון שמעון, דארף ער געבן חליצה. ס'איז נישט גענוג אז מ'געבט חליצה פאר ראובן'ס פרוי. ווייל שמעון'ס פרוי ווערט דאך נאכנישט מיט דעם פטור, זי קומט דאך פון א צווייטן ברודער, ממילא דארף מען געבן חליצה פאר ביידע, און ער קען נישט חתונה האבן מיט די פרוי פאר וועם ער האט געגעבן מאמר. זאגט די משנה זו היא שאמרו, אויף אזא פאל האבן די חכמים געזאגט, אוי לו על אשתו ואוי לו על אשת אחיו, א רחמנות אויף אים אז ער פארלירט זיין פרוי פאר וועם ער האט געגעבן מאמר, ער קען נישט מיט איר חתונה האבן, און ס'איז א רחמנות אויף אים, ער קען אויכעט נישט מייבם זיין זיין ברודער'ס פרוי, זיין ברודער שמעון'ס פרוי קען ער שוין אויכעט נישט מייבם זיין. און דווקא דא זאגט מען אוי לו על אשתו ואוי לו על אשת אחיו, און נישט ביי אנדערע פלעצער, ווי אזוי וועט מען זען אין די שפעטערדיגע פרקים, וואס דארטן איז אויך דא א ענדליכע מעשה, אז מען דארף ביידע פארשיקן, אבער דא איז טאקע א רחמנות אויף אים, ווייל ער האט נישט געטון קיין שום עבירה, פארקערט, ער האט געוואלט מייבם זיין זיין ברודער'ס פרוי. און דאך האט מען אים געהייסן אז ער מוז זיך פון ביידע אפגט'ן. משנה ו'. שלושה אחים. אויב ס'איז געווען דריי ברידער ראובן שמעון און לוי, שנים מהם נשואים שתי אחיות. ראובן און שמעון זענען געווען חתונה געהאט מיט רחל און לאה וואס זיי זענען געווען שוועסטערס, ואחד נשוי נכרית. און דער דריטער ברודער לוי האט חתונה געהאט מיט א אנדערע פרוי וואס זי איז נישט געווען קיין שוועסטער, מת אחד מבעלי אחיות, לאמיר זאגן אז ראובן וואס ער האט חתונה געהאט מיט איינע פון די שוועסטער איז געשטארבן, וכנס נשוי נכרית את אשתו, דער לוי וואס ער איז געווען חתונה געהאט צו אן אנדערע פרוי נישט קיין שוועסטער, האט מייבם געווען ראובן'ס פרוי, ומת, און לוי איז געשטארבן. איז דאך דא דא צוויי פרויען פון לוי וואס דארפן באקומען חליצה אדער יבום, זאגט די משנה הראשונה, די ערשטע פרוי, וואס הייסט די וואס זי קומט נאך פון ראובן, זי קען נישט נתייבם ווערן דורך שמעון, ווייל ווען ראובן איז געשטארבען איז זי אסור געווען אויף שמעון, ווייל ס'איז געווען אחות אשתו, שמעון האט דאך חתונה געהאט צו לאה, וואס איז רחל'ס שוועסטער, ממילא זי גייט ארויס משום אחות אשה. זי איז פטור פון חליצה פון יבום ווייל ס'איז זיין ווייב'ס שוועסטער. ושניה, די צווייטע פרוי, וואס זי איז לוי'ס ארגינעלע פרוי, משום צרתה, זי איז אויך פטור פון חליצה פון יבום, ווייל זי איז א צרת ערוה, זי איז א צרה פאר אחות אשה פון שמעון. זאגט די משנה, עשה בה מאמר ומת, טאמער לוי האט נישט חתונה געהאט מיט ראובן'ס אלמנה, ער האט נאר געמאכט מאמר, און ווי די ברטנורא שמועסט אויס, הוא הדין טאמער ער האט גארנישט געטון, נאר ער איז געווען מזוקק חתונה צו האבן מיט איר, ומת, און דער לוי איז געשטארבן, איז די הלכה נכרית די פרעמדע, וואס זי איז נישט קיין שוועסטער, וואס הייסט לוי'ס פרוי, חולצת ולא מתייבמת. זי באקומט נאר חליצה און נישט קיין יבום. ווייל זי איז צרת אחות אשה בזיקה. ווייל דער לוי האט דאך געהאט א זיקה מייבם צו זיין ראובן'ס פרוי, וואס ראובן'ס פרוי איז דאך אחות אשתו פאר שמעון. איז וויבאלד מיט ראובן'ס פרוי קען ער נישט חתונה האבן ווייל ס'איז אחות אשתו, איז אויכעט לוי'ס פרוי, וואס זי איז א צרה פאר איר, צי דורך מאמר אדער אפילו אן מאמר, נאר זיקה אליין קען זי נישט מתייבם ווערן, נאר חליצה קען מען געבן פאר די נכרית. זאגט די משנה נאך א פאל, שלשה אחים דריי ברידער, ראובן שמעון און לוי, שניים מהם נשואים שתי אחיות, דאס הייסט ראובן און שמעון האבן חתונה געהאט צו רחל און לאה וואס זענען געווען שוועסטער, ואחד נשוי נכרית, און לוי האט חתונה געהאט מיט א פרעמדע וואס איז נישט קיין שוועסטער. מת הנשוי נכרית, לוי איז געשטארבן, וכנס אחד מבעלי אחיות את אשתו, איינער פון די צוויי ברידער ראובן און שמעון וואס ער האט חתונה געהאט מיט די צוויי פרויען וואס זענען שוועסטערס האט מייבם געווען לוי'ס פרוי ומת און ער איז געשטארבן נאכדעם. הראשונה, די ערשטע פרוי צו וועם ער האט ערשט חתונה געהאט, יוצאה משום אחות אישה, זי איז פטור פון חליצה פון יבום, ווייל דער אנדערער ברודער קען זי נישט מייבם זיין, ווייל ער האט דאך חתונה געהאט צו איר'ס א שוועסטער, ושניה און די צווייטע פרוי וואס ער האט צובאקומען פון לוי, משום צרתה, זי גייט ארויס צוליב די צרה, ווייל זי איז א צרה פאר אחות אישה, זי באקומט אויך גארנישט. עשה בה מאמר ומת, טאמער דער ברודער וואס איז געווען חתונה געהאט צו איינע פון די צוויי שוועסטער, האט נישט מייבם געווען לוי'ס פרוי, ער האט נאר געמאכט מאמר, און ער איז נאכדעם געשטארבן, נכרית די אנדערע די פרעמדע דאס הייסט לוי'ס פרוי, חולצת ולא מתייבמת, זי באקומט חליצה, אבער יבום קען זי נישט באקומען, ווייל בזיקה איז זי א צרה פאר די אחות אישה פון דעם אנדערן ברודער וואס ער האט חתונה געהאט צו די אנדערע שוועסטער פון ראובן'ס פרוי. משנה ז' שלושה אחים. ס'געווען דריי ברידער, ראובן שמעון און לוי, שניים מהן נשואים שתי אחיות, צוויי פון זיי, ראובן און שמעון האבן חתונה געהאט מיט צוויי שוועסטער רחל און לאה, ואחד נשוי נכרית, און דער דריטער ברידער, לוי האט חתונה געהאט מיט א פרעמדע, וואס זי איז נישט קיין שוועסטער. מת אחד מבעלי אחיות, לאמיר זאגן אז ראובן, וואס ער האט געווען חתונה געהאט צו איינע פון די שוועסטער, איז געשטארבן, וכנס נשוי נכרית את אשתו, און לוי, וואס ער האט געווען חתונה געהאט מיט א פרעמדע, נישט קיין שוועסטער, האט מייבם געווען ראובן'ס פרוי. ומתה אשתו של שני, נאכדעם איז געשטארבן שמעון'ס פרוי, וואס זי איז געווען א שוועסטער פאר ראובן'ס פרוי. ואחר כך, נאכדעם וואס שמעון'ס פרוי איז געשטארבן, מת נשוי נכרית, דער לוי וואס ער האט חתונה געהאט צו די פרעמדע, ער איז אליין געשטארבן, און יעצט איז דא צוויי פרויען פון לוי וואס מען דארף מייבם זיין אדער געבן חליצה. זאגט די משנה הרי זו אסורה עליו עולמית, די פרוי איז אסור אויף שמעון אויף אייביג, הואיל ונאסרה עליו שעה אחת. דאס הייסט די פרוי וואס זי איז פארדעם געווען ראובן'ס פרוי, און דעמאלטס איז זי געווען, און ווילאנג שמעון'ס ווייב האט געלעבט איז דער ראובן'ס ווייב געווען אסור אויף שמעון ווייל ס'איז געווען אחות אשתו, הגם יעצט איז שמעון'ס פרוי שוין אויכעט געשטארבן, ס'איז שוין נישט דא קיין אחות אשה, אבער וויבאלד זי איז איין שעה געווען אסור אויף שמעון, דאס הייסט ווען ראובן איז געשטארבן האט ער דאך נישט געמעגט מייבם זיין ראובן'ס פרוי ווייל ס'איז זיין פרוי'ס שוועסטער. ווערט זי גערעכנט אויף שמעון כאילו ראובן איז געשטארבן און ער האט יא געלאזט קינדער, און זי איז אייביג אסור אויף אים א גאנץ לעבן אלס אלס אשת אח שלא במקום מצוה, איז אפילו זי האט נאכדעם חתונה געהאט צו לוי, און ווען לוי איז געשטארבן האט שמעון'ס פרוי שוין נישט געלעבט, קען מען איר נישט מייבם זיין. זאגט די משנה נאך א פאל. שלושה אחים, דריי ברידער, ראובן שמעון לוי, שנים מהם נשואין שתי אחיות, ראובן און שמעון האבן חתונה געהאט מיט צוויי שוועסטער, ואחד נשוי נכרית, און דער לוי האט חתונה געהאט מיט א פרעמדע, נישט קיין שוועסטער, גירש אחד מבעלי אחיות את אשתו, לאמיר זאגן אז ראובן האט אפגע'גט זיין פרוי, ומת נשוי נכרית, נאכדעם איז לוי געשטארבען, וכנסה המגרש. ריווען, וואָס ער האָט געהאַט אָפּגעגט זיין פרוי רחל, וואָס זי איז אַ שוועסטער מיט שמעונס פרוי לאה, האָט מייבם געווען לוי'ס פרוי, וואָס זי איז אַ פרעמדע, נישט קיין שוועסטער. ומת, און נאָך דעם איז ראובן געשטאָרבן, און לוי'ס פרוי פאַלט אַראָפּ לייבום פאַר שמעון. זו היא שאמרו, ביי אַזאַ פאַל האָבן די חכמים געזאָגט, וכולם, די אַלע פופצן עריות, שמתו, אויב זענען זיי געשטאָרבן, או נתגרשו אדער זענען גע'גט געווארן צרותיהן מותרות, די אלע פרויען וואס זענען אינאיינעם מיט זיי געווען חתונה געהאט צו זייערע מענער, זענען יא מותר בחליצה וביבום, ווייל ס'פאלט אוועק די צרת ערווה, זי איז שוין מער נישט קיין צרת ערווה. די זעלבע זאך דא, וויבאלד ראובן האט געהאט אפגע'גט זיין פרוי נאך פאר ער האט מייבם געווען לוי'ס פרוי, איז זי שוין מער נישט קיין צרה פאר אחות אשתו פון שמעון און מ'קען איר מייבם זיין. משנה ח', וכולן, די אלע חמש עשרה עריות פונעם ערשטן פרק, שהיו בהם קידושין או גירושין בספק, ס'איז נישט זיכער צו זיי זענען נאך געווען חתונה געהאט צו זייערע מענער אדער נישט, ס'איז א שאלה אויף די קידושין צו ס'האט חל געווען, צו ס'האט תופס געווען, אדער אויף די גירושין צו ס'האט געארבעט, הרי אלו צרות חולצות ולא מתייבמות, טאמער די מענער זענען געשטארבן און זיי האבן געהאט נאך א פרוי, איז די צרה קען מען נישט מייבם זיין, ווייל ס'קען זיין אז זי איז א צרת ערווה, ס'קען זיין אז די קידושין איז יא געווען א גוטע קידושין, אדער די גירושין איז נישט געווען קיין גוטע גירושין, און א צרת ערווה איז פטור פון חליצה און פון ייבום. אבער פון די אנדערע זייט קען זיין אז די קידושין איז נישט געווען קיין גוטע קידושין, און די גירושין איז יא געווען א גוטע גירושין, און דעמאלטס זענען זיי נישט קיין צרת ערווה, פארדעם חליצה דארפן זיי יא באקומען. שמועסט די משנה אויס כיצד ספק קידושין, וואס הייסט א ספק קידושין, זרק לה קידושין, דער מאן האט געווארפן פאר די פרוי א קידושין אין א רשות הרבים, און ס'איז געווען פונקטליך אכט אמות צווישן זיי ביידע, און ס'איז א ספק קרוב לו ספק קרוב לה, ס'איז א ספק צו ס'איז געווען אין זיינע ד' אמות אדער אין אירע ד' אמות, צו ער האט קונה געווען צו זי האט עס קונה געווען, זהו ספק קידושין. וואס מיינט א ספק גירושין, געבט די גמרא אפאר, געבט די משנה אפאר משלים, כתב בכתב ידו, דער מענטש האט עס געשריבן מיט זיין שריפט די גט, ואין עליו עדים, ס'איז נישט אונטער געשריבן קיין עדים, אדער יש עליו עדים ואין בו זמן ס'איז נישט אריין געשריבן קיין צייט ווען מ'האט עס געשריבן, אדער יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד ס'האט נאר איינער, זהו ספק גירושין. דאס הייסט א ספק גירושין. איז באמת, דאס איז נישט קיין ספק ממש, ווייל מדאורייתא, איז עס א גוטע גט ווייל איך האלט עדי מסירה כרתי, אבער מדרבנן איז עס א פסול'ע גט, אבער וויבאלד די הלכה איז אז טאמער א פרוי גייט מיט אזא גט און זי האט חתונה צו א צווייטן איז די קינד כשר, ממילא הייסט עס א ספק גירושין. משנה ט'. שלשה אחין נשואין שלש נכריות, דריי ברידער, ראובן שמעון און לוי, אבער זיי האבן נישט חתונה געהאט מיט קיין שוועסטערס, נאר מיט דריי פרעמדע פרויען. ומת אחד מהם, איינער פון זיי, לאמיר זאגן ראובן, איז געשטארבן. ועשה בה השני מאמר, שמעון איז געגאנגען און ער האט מקדש געווען די שוועגערן זיינע, די אלמנה פון ראובן, ומת, און שמעון איז געשטארבן. פאלן זיי דאך ביידע אראפ, ראובן'ס פרוי און שמעון'ס פרוי, פאר לוי, הרי אלו חולצות ולא מתייבמות, מעג לוי נאר געבן חליצה, אבער נישט קיין יבום, שנאמר ווייל ס'שטייט א פסוק ומת אחד מהם, יבמה יבא עליה, נאר טאמער איינער פון די ברידער איז געשטארבן, דעמאלטס קען די יבמה

ווייל שמעון האט דאך נאר געמאכט מאמר, וואס מאמר איז דאך א ספק'דיגע זאך, ס'קען זיין אז ס'איז אינגאנ אז ס'איז אז ס'איז קונה, ס'קען זיין ס'איז נישט קונה, ממילא קומט זי פון ראובן און פון שמעון, און ביי אזא פאל קען מען נישט מייבם זיין. און די גמרא שמועסט אויס אז דאס איז נישט קיין דאורייתא'דיגע איסור, ווייל דעמאלטס וואלט מען נישט געגעבן קיין חליצה אויכעט נישט, ס'איז נאר א איסור דרבנן, און ס'איז א גזירה אז מענטשן וועלן זאגן אז צוויי שוועגערנס וואס קומען פונעם זעלבן שטוב קען מען ביידע מייבם זיין, ווייל מדאורייתא קען דאס נישט זיין קיין פראבלעם, ווייל די מאמר איז מדאורייתא נישט קונה, ממילא הייסט עס ווי שתי יבמות וואס קומען פון שני בתים, איינער קומט פון ראובן און איינער קומט פון שמעון. קען מען ווען ביידע מייבם זיין, אבער די רבנן האבן גוזר געווען אז מענטשן וועלן זאגן שתי יבמות וואס קומען פונעם זעלבן שטוב קען מען מייבם זיין. פרעגט די גמרא דארט, זאל מען מייבם זיין די וואס זי איז געווען שמעון'ס פרוי? און פאר דער וואס איז געווען ראובן'ס פרוי און שמעון האט געגעבן מאמר זאל מען געבן חליצה, און די גמרא פירט אויס אז ס'איז דא א חשש אז מענטשן וועלן זאגן אז ביי שתי יבמות וואס זיי קומען פונעם זעלבן שטוב ס'הייסט א מענטש האט איבערגעלאזט צוויי פרויען מעג מען אויכעט קודם געבן חליצה פאר איינע און נאכדעם מייבם זיין די אנדערע, דערווייל איז דא א פסוק אשר לא יבנה, און מען דרשנ'ט, כיוון שלא בנה שוב לא יבנה, וויבאלד א מענטש גיבט חליצה, טאר ער שוין נישט מייבם זיין קיין איינע פון די צוויי פרויען, ממילא האט מען גוזר געווען אויך ביי אזא פאל, אז מען זאל נישט געבן קיין יבום. זאגט די משנה, ר' שמעון אומר, מייבם לאיזו שירצה וחולץ לשניה, ר' שמעון האט א אנדערע שיטה לגבי מאמר, ער האלט אז מאמר איז דא איין זייט צו זאגן אז ס'איז אינגאנצן קונה, און ס'הייסט כאשתו לכל דבר, און דעמאלטס וואלט זי געהייסן נאר שמעון'ס פרוי און זי האט גארנישט מער מיט ראובן. פון די אנדערע זייט איז דא א צד צו זאגן אז ס'איז גארנישט ווערד די מאמר און זי קומט נאר פון ראובן. ממילא קען מען ממה נפשך מייבם זיין וועלכע פון די צוויי פרויען מ'וויל און מ'געבט חליצה פאר די אנדערע. ווייל אויב איז זי געק אויב איז מאמר א געהעריגע זאך קומט זי דאך פון שמעון, איז מען מייבם שמעון'ס פרוי, און אויב קומט זי פון ראובן איז מען מייבם ראובן'ס פרוי, אבער איך פאר ביידע קען מען נישט געבן קיין ייבום, ווייל ס'קען זיין אז די מאמר איז א שטארקע זאך, און דעמאלס קומט אויס אז ביידע זענען געווען שמעון'ס פרויען און מען טאר נישט מייבם זיין צוויי פרויען פונעם זעלבן מאן. ממילא, זאגט ר' שמעון מען געבט ייבום פאר איינע פון דיע, און חליצה פאר די אנדערע. זאגט די משנה שני אחים נשואין לשתי אחיות, צוויי ברידער ראובן און שמעון וואס זענען געווען חתונה געהאט צו צוויי שוועסטער רחל און לאה, ומת אחד מהם, איינער פון די צוויי לאמיר זאגן ראובן איז געשטארבן, ואחר כך מתה אשתו של שני, נאכדעם איז לאה די פרוי פון שמעון געשטארבן, קומט דאך אויס לכאורה אז שמעון ווערט יעצט מותר מייבם צו זיין ראובן'ס פרוי ווייל ס'איז מער נישט אחות אשתו. זאגט אבער די משנה הרי זו אסורה עליו עולמית. די רחל, וואס זי איז געווען חתונה געהאט צו ראובן, זי בלייבט אסור אויף שמעון אויף אייביג, הואיל ונאסרה עליו שעה אחת, וויבאלד זי איז איין שעה געווען אסור אויף אים. יענע מינוט וואס ראובן איז געשטארבן, און שמעון'ס פרוי האט נאך געלעבט, איז זי דאך געווען אחות אשתו של שמעון, ווערט עס גערעכנט אויף אייביג, אויף א גאנץ לעבן, כאילו זי איז אשת אחיו שלא במקום מצוה, און מען קען איר מער נישט מייבם זיין קיינמאל. משנה יוד. שניים שקידשו שתי נשים, צוויי מענטשן וואס האבן מקדש געווען צוויי פרויען, ובשעת כניסתן לחופה, ווען מען איז געגאנגען דארטן צו די חתונה, החליפו של זה לזה, ושל זה לזה, ס'האט זיך באיזה אופן אויסגעטוישט די צוויי פרויען, יעדער האט באקומען דעם אנדערענ'ס פרוי, הרי אלו חייבים משום אשת איש, זיי דארפן אלע ברענגען א חטאת, ווייל זיי האבן עובר געווען אויף די איסור פון אשת איש, מען רעדט וואס איז געווען בשוגג. ואם היו אחין טאמער די צוויי חתנים זענען געווען ברידער איז אויך דא א איסור משום אשת אח, ער האט חתונה געהאט מיט די ברידערס פרוי. ואם היו אחיות טאמער די צוויי פרויען זענען געווען שוועסטער איז דא נאך א איסור, דארף ברענגען נאך א חטאת משום אישה אל אחותה ער האט חתונה געהאט מיט זיין ווייב'ס שוועסטער. ואם היו נידות טאמער די צוויי פרויען זענען געווען נידות דארף ער אויך ברענגען א חטאת משום נידה ווייל ער האט געוואוינט מיט א נידה. שמועסט די ברטנורא אויס, הגם אין איסור חל על איסור, האלט אבער די תנא פון די משנה אז באיסור כולל, באיסור מוסיף, און באיסור בת אחת, אזוי ווי דא, איז עס יא חל. און די תוס' יום טוב ברענגט צו פון רשי, וויאזוי ארבעט עס? זאגט ער ווען ראובן האט מקדש געווען רחל, איז רחל געווארן אסור אויף שמעון צוליב אשת אח און אשת איש, דאס הייסט בת אחת, די צוויי איסורים פון אשת אח און אשת איש זענען געקומען אויפאמאל, ווען שמעון האט נאכדעם מקדש געווען לאה, איז פונקט ווי די קידושין האט גע'אסר'ט פאר שמעון חתונה צו האבן מיט לאה'ס אנדערע שוועסטערס צוליב אחות אישה, מעג ער שוין נישט חתונה האבן מיט ראובן'ס פרוי אויכעט נישט וועגן די איסור פון אחות אישה, הגם זי איז שוין געווען אסור אויף אים פון פארדעם, דאס הייסט א איסור כולל. אבער די רחל איז נאך אלץ מותר פאר איר מאן ראובן, ווען זי ווערט א נידה, מיגו ס'קומט צו א איסור אויף איר לגבי איר מאן וועגן נידה, ווי קומט צו אויכעט א איסור אויף שמעון, ממילא דאס הייסט א איסור מוסיף, און אויף דעם אופן איז שייך אז מען זאל ברענגען די אלע חטאות. זאגט די משנה, ומפרישין אותן שלושה חדשים, נאכדעם וואס מען כאפט זיך אויפן טעות, דארף מען די אלע צוויי פרויען אפשיידן פון זייערע מענער אויף דריי חדשים, ווייל שמא מעוברות הן, ס'קען זיין אז זיי זענען נתעבר געווארן, און מען דארף מאכן א הבחנה צווישן די זרע כשר און די זרע פסול, א טאמער מען וועט זיי גלייך צוריק צוזאמשטעלן מיט זייערע מענער, און זיי וועלן האבן געווען נתעבר פון פארדעם וועלן זיי תולה זיין אז די עיבור איז שוין געקומען פון זייערע מענער, מען וועט נישט וויסן ווער ס'איז כשר און ווער ס'איז פסול. ואם היו קטנות, טאמער די צוויי כלות זענען געווען יונג, שאינן ראויות לילד, זיי האבן נאך נישט געקענט האבן קיין קינדער און מחזירין אותן מיד, שטעלט מען זיי גלייך צוריק. ואם היו כהנות, טאמער די צוויי פרויען זענען געווען טעכטער פון כהנים, און זיי האבן חתונה געהאט צו ישראלים, ווייל אויב זיי וואלטן חתונה געהאט צו כהנים וואלטן זיי יעצט געווארן אסור אויף זייערע מענער, ווייל אפילו עס איז געשען א אונס דא, איז דאך א אשת כהן אסור אפילו באונס. נאר מ'רעדט אז זיי זענען געווען טעכטער פון כהנים און זיי האבן חתונה געהאט צו ישראלים, נפסלו מן התרומה. די הלכה איז דאך אז א טאכטער פון א כהן, טאמער זי גט זיך אפ פון איר מאן אדער דער מאן שטארבט און ער האט נישט קיין קינדער אדער די קינדער שטארבן שפעטער, מעג זי צוריק גיין צו טאטנ'ס הויז עסן תרומה, אבער וויבאלד זי האט געוואוינט מיט דעם אנדערן מענטש, איז זי פסול געווארן אויף אייביג פון עסן תרומה. זאגט די גמרא, אמר רב יהודה אמר רב, כל יבמה, שאין אני קורא בה בשעת נפילה, ווען זי פאלט אראפ ליבום, קען מען נישט ליינען אויף איר דער פסוק פון יבמה יבא עליה, ס'דא א פראבלעם, א איסור, פארוואס זי קען נישט יעצט נתייבם ווערן. הרי היא כאשת אח שיש לה בנים, ווערט זי גערעכנט ווי א ברידערס פרוי וואס זי האט יא קינדער, און די עיקר קוועטש איז וואס ער האט קינדער, וואס דאס איז דאך די זאך וואס מאכט אז מען זאל נישט דארפן נישט נישט מעגן חתונה האבן מיט איר, ואסורה און זי בלייבט אייביג אסור אויף איר מאנ'ס ברידער. פרעגט די גמרא מאי קא משמע לן, וואס לאזט מיך רב יהודה אמר רב הערן? תנינא, דאס האבן מיר דאך דאס געלערנט אין די משנה, ס'איז געשטאנען אין משנה ז, הרי זו אסורה עליו עולמית, זי איז אסור אויף אייביג, הואיל ונאסרה עליו שעה אחת, מען האט גערעדט דארטן, פון דריי ברידערס, ראובן שמעון לוי, וואס ראובן און שמעון האבן געהאט חתונה געהאט מיט צוויי שוועסטערס רחל און לאה, און לוי האט געהאט חתונה געהאט מיט א פרעמדע, און ראובן איז געשטארבן, און לוי האט מייבם געווען ראובן'ס פרוי, און נאכדעם איז שמעון'ס פרוי געשטארבן, און נאכדעם איז לוי געשטארבן, האט די משנה געזאגט אז ראובן'ס פרוי, וואס איז יעצט געווען לוי'ס פרוי, איז אסור אויף שמעון אויף אייביג. נו וואס איז די חידוש פון רב יהודה אמר רב, ס'שטייט דאך שוין אין א משנה? ענפערט די גמרא, מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען, הני מילי דאס איז נאר געזאגט געווארן אין די משנה, היכא דלא איחזיא לה בנפילה ראשונה, ווען זי איז די ערשטע מאל אראפגעפאלן פון ראובן, איז זי נאך נישט געווען ראוי פאר דעם שמעון, אזוי רעדט מען דאך דארט אין די משנה, אז שמעון'ס פרוי האט נאך געלעבט די גאנצע צייט, און ערשט נאכדעם וואס זי האט חתונה געהאט צו לוי, דעמאלטס איז שמעון'ס פרוי געשטארבן. אבל, אבער, היכא דאיחזיא לה בנפילה ראשונה, אויב שוין ביי די ערשטע נפילה איז שמעון'ס פרוי געשטארבן, און זי האט נאך נישט חתונה געהאט צו קיינעם, לוי האט איר נאך נישט מייבם געווען, אימא תישתרי, וואלט איך אפשר געזאגט, וויבאלד ס'איז נאך יעצט די נפילה ראשונה, זי ווארט נאך יעצט נתייבם צו ווערן די ערשטע מאל, זאל זי מותר ווערן פאר שמעון. קא משמע לן לאזט מיך רב יהודה אמר רב הערן, ביי אזא מין פאל ווי עס איז געווען דריי ברידער, און איין ברידער איז געשטארבן, און נאכדעם איז געשטארבן די פרוי פון דעם שמעון, אז מען טאר נישט מייבם זיין אפילו לוי האט נאך נישט מייבם געווען. פרעגט די גמרא הא נמי תנינא, דאס האבן מיר דאך שוין אויך געלערנט אין א משנה, אין משנה ט, שני אחים נשואים שתי אחיות, ס'איז נאר געווען צוויי ברידער, און זיי האבן חתונה געהאט צו צוויי שוועסטער, מת אחד מהם, איינער פון די צוויי ברידער איז געשטארבן ואחר כך מתה אשתו של שני, און גלייך נאכדעם איז געשטארבן די שווע די פרוי פון דעם צווייטן ברידער, און ס'איז נאך אלעס נפילה ראשונה, זי איז נישט געגאנגען נתייבם ווערן צו א צווייטן צו א דריטן, הרי זו אסורה עליו עולמית, ווער די פרוי, ראובן'ס פרוי, בלייבט אסור אויף שמעון אויף אייביג, הואיל ונאסרה עליו שעה אחת, וויבאלד איין צייט איז זי געווען אסור אויף אים, זעהן מיר דאך שוין דארטן, אז אפילו ס'איז נאך אלץ די נפילה ראשונה, זי האט נאכנישט חתונה געהאט צו קיינעם, זי איז נאכנישט נתייבם געווארן, קען מען נישט חתונה האבן מיט איר. זאגט די גמרא ס'איז נאך אלץ א חידוש פון רב יהודה אמר רב, ווייל מהו דתימא איך וואלט געזאגט, התם הוא דאידחי לה מהאי ביתא לגמרי, דארט ווי ס'נאר דא צוויי ברידערס, און ווען די ערשטע ברידער שטארבט קען די צווייטע ברידער נישט מייבם זיין ווייל ס'איז אחות אשתו, ווערט זי דאך אינגאנצן אוועקגעשטופט פון דעם שטוב, ס'איז נישט שייך פאר איר אז זי זאל בכלל נתייבם ווערן, ס'איז נישט דא דא א דריטע ברידער, פאר דעם זאג איך אז אפילו שמעון'ס ווייב איז שפעטער געשטארבן קען מען איר נישט מייבם זיין, ווייל זי איז אוועקגעפאלן אינגאנצן פון די הויז, ס'איז שוין נישט נוהג די מצוה פון יבום ביי איר, אבל הכא, אבער דא ביי די מעשה ווי רב יהודה אמר רב רעדט. אז ס'איז יא געווען א דריטע ברודער, דלא אידחי לה מהאי ביתא לגמרי, איז זי דאך נישט געווארן אינגאנצן אוועקגעשטופט פון דעם הויזגעזינד, זי איז נאך אלץ געווען מחויב ביבום, זי האט נאך געווארט אז לוי זאל איר מייבם זיין. אימא וואלט איך געקענט זאגן, מיגו דחזיא להאי נשוי נכרית, וויבאלד זי איז ראוי פאר דעם לוי וואס ער האט חתונה געהאט מיט א פרעמדע, נישט מיט א שוועסטער, חזיא נמי להאי, זאל זי אויך זיין ראוי פאר דעם שמעון, וואס זיין פרוי איז יעצט געשטארבן, און די רחל, וואס זי איז געווען אשת ראובן, איז שוין נישט אסור אויף אים, אלץ אחות אשתו, קא משמע לן, לאזט מיך רב יהודה אמר רב הערן. וויבאלד ס'איז געווען א קורצע צייט וואס זי איז אסור געווען אויף שמעון, ווילאנג זיין פרוי האט נאך געלעבט, הייסט עס ווי אשת אח שלא במקום מצוה, כאילו דער ברודער ראובן האט יא געהאט קינדער, און זי בלייבט אייביג אסור אויף אים. זאגט דער זוהר הקדוש. ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה, אמר רבי אלעזר, כאשר הקריב, וואס איז די אויסדרוק הקריב, ס'איז משמע אז ער האט געמאכט גענענען, כאשר קרב מבעי ליה, ס'וואלט געדארפט שטיין ער האט זיך אליין דערנענטערט. מאי כאשר הקריב? אלא נאר כדכתיב ופרעה הקריב, פונקט ווי ס'שטייט אין פרשת בשלח ופרעה הקריב, וואס דארטן טייטשט מען עס, דאיהו אקריב להו לישראל לתיובתא, אז ער האט געמאכט אז די אידן זאלן נענטער ווערן און תשובה טון.

אמר רבי יהודה תא חזי, כיוון דנחת אברהם למצרים בלא רשו, פאקטיש איז אברהם געגאנגען קיין מצרים אן רשות, דער אייבערשטער האט אים נישט געהייסן אהין גיין, איז וועגן דעם אשתעבידו בנוי במצרים ארבע מאה שנין, פאר דעם זענען זיינע קינדער געווארן משועבד אין מצרים פֿיר הונדערט יאר, דהא כתיב וירד אברם מצרימה ולא כתיב רד מצרים, שטייט נישט אז מען האט אים געהייסן נידערן, נאך א עונש האט ער באקומען, ואצטער כל ההוא ליליא בגינה דשרה, ער האט זיך מצער געווען מיט שרה וואס מען האט איר אוועק געכאפט צו פרעה. האבן מיר געלערנט פריער אין חומש, ויאמר אל שרה אשתו, הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את, ברענגט ער די באקאנטע קשיא, וכי עד ההיא שעתא לא הוה ידע אברהם דאשה יפת מראה הות, אלא אוקמוה, דעד ההיא שעתא לא אסתכל בדיוקנא דשרה, ער האט נישט אריינגעקוקט אין די געשטאלט פון שרה, מסגיאות צניעותא דהוות ביניהון צוליב די סך צניעות וואס איז געווען צווישן זיי, וכד קריב למצרים ווען ער איז אבער אנגעקומען נאנט צו מצרים אתגלייא איהי עס האט זיך עפעס אויפגעדעקט וחמא בה און ער האט איר געזעהן דבר אחר במה ידע וויאזוי איז ער געוואר געווארן אלא על ידא דטורח דורך די מוטשעניש אורחא פונעם וועג בר נש מתבזה ווערט דאך א מענטש פארשעמט והיא קיימא בשפירו דילה ולא אשתני זי איז געבליבן מיט איר שיינקייט און זי האט זיך נישט געטוישט דאס איז איינע פון די פשטים וואס רש י האט שוין אויך אראפגעברענגט. דבר אחר הנה נא ידעתי, דחמא עמה שכינתא, ער האט געזען מיט איר די שכינה, פון דעם האט ער געוואוסט אז זי איז א אישה יפת מראה. ובגין כך אתרחץ אברהם, האט זיך אברהם פארלאזט, ואמר אחותי היא, דאס וואס ער האט געזאגט אחותי היא, דאס קען אויסגעטייטשט ווערן אויף צוויי אופנים, ומלה דא, די ווארט אסתלק לתרי גוונין,

יסתלק בר נש קען זיך א מענטש דערהייבן, ויזכה לאסתלקא לאורחא דחיי און ער קען ארויפגיין אויף די וועגן פון לעבן. זאגט דער מחבר אין שלחן ערוך יורה דעה, הלכות צדקה, כל אדם חייב ליתן צדקה, יעדער מענטש מוז געבן צדקה, אפילו עני המתפרנס מן הצדקה, א עני וואס ווערט אליין געשפייזט פון צדקה, חייב ליתן ממה שיתנו לו, פון דעם וואס מען געבט אים, דארף ער אראפגעבן אביסל פאר א צווייטן ארעמאן. ומי שנותן פחות ממה שראו לו, איינער וואס געבט ווייניגער וויפיל ער דארף ווען געבן, ליתן, בית דין כופין אותו, צווינגט אים דער בית דין ומכין אותו מכת מרדות, עד שיתן מה שאמדוהו ליתן, ביז ער געבט וויפיל מ'האט אים געשאצט אז ער קען געבן. ויורדים לנכסיו בפניו, פארנט פון אים גייט מען אריין צו זיינע נכסים, ולוקחים ממנו, מ'נעמט אוועק פון אים מה שראוי לו ליתן דאס וואס ער דארף געבן. זאגט דער שך אז פון בח קוקט אויס אז ער מיינט צו זאגן אפילו בפניו, אפילו ער שטייט דא פאר זיין הויז ווארט מען נישט ביז ער געבט אליין, נאר אז ער האלט נישט ביים געבן גייט מען אריין און מען נעמט ארויס. אבער די שך זאגט אז נאר בפניו מעג מען אריינגיין, אויב דער מענטש איז נישט אינדערהיים איז אוועקגעפארן, קען מען נישט אריינגיין צו זיינע נכסים פאר מען מעלדט אים נישט איין. זאגט דער מחבר ווייטער ממשכנים על הצדקה אפילו בערב שבת, מען מעג נעמען א משכון פון א מענטש וואס דארף געבן צדקה אפילו עס איז ערב שבת און דער מענטש טענה'ט איך בין אנגעצויגן איך האב נישט קיין צייט, דאך נעמט מען אוועק א משכון פון אים. זאגט דער מחבר יתומים, אין פוסקים עליהם צדקה, מען באשטימט נישט פאר יתומים צו געבן קיין צדקה אפילו לפדיון שבויים וואס דאס איז די וויכטיגסטע צדקה, אפילו יש להם ממון הרבה דער טאטע האט איבערגעלאזט אסאך געלט, אלא אם כן פוסקים עליהם לכבודם כדי שיצא להם שם, נאר טאמער די סיבה דערפון איז אז מען וויל ארויסלאזן א גוטן נאמען אויף זיי פאר זייער אייגענע כבוד וועגן מעג מען אפמאכן און באשטימען אז זיי זאלן געבן צדקה. זאגט דער מחבר, גבאי צדקה אין מקבלים מהנשים און מהעבדים און מהתינוקות, פון פרויען, קנעכט און קליינע קינדער טארן זיי נישט נעמען אלא דבר מועט נאר א קלייניגקייט, אבל לא דבר גדול, נישט קיין גרויסע זאכן, שחזקתו גזול או גנוב משל אחרים, אז זיי געבן צו א גרויסע זאך, האבן זיי זיכער נישט קיין רשות אויף דעם, ס'איז זיכער גע'גזל'ט אדער גע'גנב'עט פון אנדערע. וכמה הוא דבר מועט, וואס הייסט א דבר מועט? הכל לפי עושר הבעלים ועניותם, ס'ווענדט זיך אלעס ווי רייך דער מאן, דער בעל הבית, דער טאטע איז, אדער ווי ארעם זיי זענען. והני מילי בסתמא, דאס וואס איך זאג אז א דבר מועט מעג מען נעמען, דאס איז נאר ווען דער מאן שרייט נישט, אבל אם הבעל מוחה, איז אפילו כל שהוא אסור לקבל מהם טאר מען פון זיי נישט נעמען אפילו א כל שהוא. דער ספורנו זאגט אין פרשת ויקהל אז פאר דעם שטייט ביי די נדבת המשכן ויבואו האנשים על הנשים אז זיי זענען מיטגעקומען מיט די פרויען צו ווייזן אז זיי זענען מסכים מיט די נדבה, אנדערש וואלט מען נישט גענומען פון זיי אזעלכע גרויסע נדבות. זאגט דער ספר חסידים שנו בתלמוד ירושלמי מען האט געלערנט אין ירושלמי אין בבא קמא, מי שסרח על חברו תחילה, איינער וואס האט זיך פארשולדיגט פאר זיין חבר, והלך וביקש ממנו מחילה פעם ראשונה ושניה, ולא קיבל ממנו יענער לאזט זיך נישט איבערבעטן, יעשה שורות של בני אדם ויפייסנו בפניהם, זאל ער שיקן גאנצע שורות מיט מענטשן און אים איבערבעטן פארנט פון אסאך מענטשן, הדא דאמר שטייט אין איוב ישור על אנשים וגומר ויאמר און ער דארף זאגן חטאתי לפלוני ולו ניחמתי איך האב חרטה אויף דעם. אם עשה כן טאמער ער האט אזוי געטוהן, פדה נפשו ממוות האט ער זיך אויסגעלייזט זיין זעהל פון שטארבן, דכתיב בתריה פדה נפשו מעבור בשחת. אמר ר' יוסי, הדא דאמרו דאס איז נאר געזאגט געווארן באותו שלא הוציא שם רע על חברו, אבל הוציא שם רע אין לו מחילה עולמית. דאס איז פארבינדן מיט דעם וואס האמיר נעכטן געלערנט צו די זעלבע שטיקל אין ספר חסידים, אז טאמער א מענטש האט ארויסגעלאזט א שם רע על חברו קען ער קיינמאל נישט פאררעכטן דאס וואס ער האט פארדארבן ווייל ער קען קיינמאל נישט צוריקגעבן פאר זיין חבר דעם גוטן נאמען וואס ער האט אים אוועקגענומען. זאגט דער ספר חסידים ווייטער, ציער אדם, טאמער א מענטש איז מצער א מענטש, כאילו ציער עולם מלא, ווערט דאס גערעכנט כאילו ער האט מצער געווען א גאנצע וועלט. שכל מה שבעולם יש באדם, יעדע זאך וואס איז דא אויף די וועלט, איז דא ביי מענטשן. ס'איז דא אין אבות דרבי נתן, פרק ל"א, א גאנצע ליסטע פון זאכן וואס דער אייבערשטער האט באשאפן אויף די וועלט, און אקעגן דעם ביי א מענטש. צום ביישפיל, דער אייבערשטער האט באשאפן וועלדער אויף די וועלט, און אקעגן דעם האט ער באשאפן די האר פון די מענטש, וואס דאס איז אזוי ווי וועלדער, דער אייבערשטער האט באשאפן היילן אויף דער וועלט, און אקעגן דעם האט ער באשאפן היילן ביי א מענטש, דאס זענען די אויערן, און אזוי ווייטער און ווייטער. זאגט דער ספר חסידים רקק בפניו, טאמער א מענטש האט געשפיגן פארנט פון זיין חבר, ולא הגיע בו הרוק, ס'איז נישט אנגעקומען אויפן חבר, פטור מדיני אדם אבער וחייב בדיני שמים. אפילו ציער כל שהוא, אפילו האט נאר יענעם א משהו מצער געווען, על כל צער וצער שמצער את חבירו יענש בידי שמים וועט ער געשטראפט ווערן פון הימל שנאמר, שטייט אין קהלת, כי על כל אלה יביאך האלקים במשפט, על כל נעלם, רבותינו דרשו מסכת חגיגה, מאי על כל נעלם, זה ההורג כינה בפני חבירו, אז איינער הרג'ט א לייז פאר זיין חבר ונמאס בה און דער חבר פארמיסט זיך דורך דעם, דאס הייסט על כל נעלם אויף דעם דארף מען אויך אפגעבן א דין וחשבון. ויש אומרים זה הרוקק אז ער שפייט פארנט פונעם חבר און די חבר פארעקלט זיך. ולכן, כל יראי השם הצדיקים, די ערליכע אידן, אשר אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם, די אייבערשטער ברענגט דאך נישט קיין שטרויכלונג דורך זיי, יהיו נזהרים, זאלן זיי אכט געבן למחול מיד להורג כינה או רוקק, או עושה כל דבר מאוס, טאמער איינער האט געטון פאר זיי א עקלדיגע זאך זאלן זיי יענעם גלייך מוחל זיין, שלא יהא נכשל על ידם, אז יענער זאל נישט געשטרויכלט ווערן דורך זיי און באקומען א עונש פון שמים צוליב דעם וואס ער האט זיי פארעקלט, און די ספר חסידים פירט אויס א באקאנטע זאך אז ס'איז געווען א חסיד אחד וואס ער פלעגט ארומגיין און צודעקן אלע שפייעכץ וואס ער האט געפונען אין א געגנט וואס ער האט געוואוסט אז ס'שטאמט פון א איד, א איד האט עס אראפגעלאזט און ער פלעגט מוחל זיין דעם איד אויף דעם וואס ער האט געשפיגן און דער ער האט עס געדארפט צודעקן. און די סיבה פארוואס ער האט עס צוגעדעקט איז אז ס'זאל נישט קומען א צווייטע מענטש און דאס זען און און זיך פארעקלען, און יענער וועט נישט מוחל זיין פאר דעם וואס האט עס געמאכט, קומט אויס אז יענער וועט נכשל ווערן, און ער פירט אויס אז אזוי איז כדאי און גוט זיך צו פירן.